הייב מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת ברכות דף כא. אונז האלט מיר נאך דף כ עמוד ב' ביי די משנה. אה, זעליג איז דא. מ'הייבט יעצט אן דעם שיעור קענסט מיטהאלטן א דף גמרא קום. קום דא, קום דא אויבן. די קינדער זענען די חשוב'סטע. אויב ס'גייט ארויס פון א מענטש. שכבת זרע, ווערט דער מענטש טמא און ער ווערט אנגערופן א בעל קרי. אז מען גייט ארויס אין בית כסא, קליין, קען ארויסקומען אפפאל פון די מענטש, מ'גייט ארויס אין בית כסא נאכדעם קען אויך ארויסקומען שכבת זרע. אויב דער מענטש קומט ארויס פון אים שכבת זרע ווערט ער א בעל קרי. וועלן מיר זעהן צו א בעל קרי מעג ליינען קרישמע ווייל עזרא הסופר האט מתקן געווען, אז א בעל קרי טאר נישט לערנען קיין תורה ווילאנג ער טובל'ט זיך און מוז גיין אין מקווה. מן התורה איז א בעל קרי נאר טמא פאר תרומה. א כהן ווערט א בעל קרי גייט ער אין מקווה ער ווארט זאל ווערן הערב שמש. אבער עזרא הסופר האט מתקן געווען א בעל קרי קען נישט לערנען קיין תורה ווילאנג ער ליינט קרישמע. זאגט די הייליגע משנה. קרישמע איז דאך תורה, יא? שמע ישראל איז תורה. זאגט די הייליגע משנה דף כ עמוד ב, בעל קרי מהרהר בלבו ווען ס'קומט די צייט פון ליינען קרישמע, טאר ער נישט ארויסזאגן די ווערטער פון קרישמע, נאר טראכטן פון קרישמע. ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, די ברכות פון קרישמע טאר ער אויך נישט טראכטן. קרישמע דארף ער טראכטן. ארויס זאגן חס ושלום. פארוואס? ווייל זיין אין מקווה. ועל המזון, ווען א בעל קרי עסט א סעודה, און מברך לאחריו מעג ער, דארף ער טראכטן פון בענטשן, ווייל בענטשן איז א דאורייתא, ואינו מברך לפניו. המוציא איז א דרבנן, און א דרבנן טראכט מען נישט. על כל פנים אונז זע מיר זייער קלאר דא. שיטת תנא קמא איז. א דאורייתא דארף מען מהרהר זיין, א דרבנן אויך נישט מהרהר זיין. רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט אויף די תנא קמא. מברך לפניהם ולאחריהם, א בעל קרי מאכט ברכות פון קרישמע, און אויכעט די ברכת המוציא, שיטת רבי יהודה זאגט רשי, וועלן מיר זעהן אין די מארגענדיגע. אין די מארגענדיגע שיעור סוף שיעור. לאמיר קודם זעהן פארשטיין די חכמים. וואס זאגן די חכמים, שלום? אז איינער איז טמא בטומאת קרי און ער האט נישט קיין מקווה, וואס זאל ער טון ווען ס'קומט זמן קרישמע? ער דארף טראכטן פון קרישמע, קומט אויס, אמר רבינא זאת אומרת, עס איז געדרינגען פון די משנה, אז טראכטן איז אזוי ווי רעדן. הרהור כדיבור דמי. ווייל דאי סלקא דעתך לאו כדיבור דמי, אויב זאגסטו אז ווען א מענטש איז מחויב עפעס ארויסצוזאגן מיט די מויל, איז נישט גענוג פלעין טראכטן, איז למה מהרהר? פארוואס זאל ער טראכטן פון קרישמע? ס'מוז זיין אז א מצוה וואס מ'דארף ארויסזאגן מיט די מויל, קען מען אויך יוצא זיין מיט טראכטן. חידוש! ווייל איך זאג דיך א מענטש איז מחויב צו ליינען קרישמע, און אז דו קענסט נישט ליינען קרישמע ווייל דו טארסט נישט ארויסזאגן מיט די מויל, טראכט, ווי פרעגט די גמרא ס'דאך פארקערט מאך א דיוק פארקערט אלא מאי, סאו וואס זוכסטו זאגן פון די משנה? דו ביסט מדייק פון די משנה אז הרהור איז כדיבור דמי איז דאך יוציא בשפתיו, דעמאלט וואס איז די חילוק? אויב איז עס אזוי ווי ארויסזאגן, איך זאג ארויס.

האלאו? איינער איז דא? הרהור איז כדיבור. קען נישט? ער טאר נישט זאגן ווייל כדאשכחן בסיני. איך זעה אז די אייבערשטער האט געגעבן די תורה, האט די אייבערשטער געהייסן מען זאל זיך אפשיידן פון א פרוי שלשת ימים, זאגט רש"י שהפרישן מאשה דכתיב אל תגשו אל אשה, און פון דעם לערנט עזרא הסופר ארויס אז מען דארף זיך טובל'ען ווען מ'איז א בעל קרי פאר מען לערנט תורה, און ביי בארג סיני איז דאך געווען דיבור. יא, ביי בארג סיני איז געווען, מ'האט געלערנט תורה, מ'האט געהערט די תורה, ס'איז געווען כשומע כעונה, מ'האט געהערט די אייבערשטער רעדן, איז אזוי ווי רעדן, איז דאס טאר מען נישט פאר מקווה, טראכטן אויף דעם, דאס איז נישט געווען ביי בארג סיני אז די עצם זאך אז טראכטן דארף מען האבן מקווה, סאו נאכאמאל, טראכטן איז ווי רעדן. רבינא האלט טראכטן איז ווי רעדן לגבי אלעס, לגבי הפרשה, לגבי טבילה, לגבי מען טאר נישט עוסק זיין בתורה פאר מקווה, דאס לערנט מען זיך ארויס פון בארג סיני, דארט איז געווען דיבור. רב חיסדא זאגט פארקערט. לויט רבינא, באלד מען זעט אונז פסק'נען, אונז גייען פסק'נען ווי רב חיסדא. רב חיסדא אמר הרהור לאו כדיבור דמי. אונטן. ברייטע שורות. רב חיסדא זאגט טראכטן איז נישט גענוג, א זאך וואס מ'דארף ארויסזאגן מיט די מויל, ווייל דאי סלקא דעתך הרהור כדיבור דמי, אויב זאגסטו טראכטן איז פונקט ווי זאגן, איז דאך יוציא בשפתיו, דעמאלטס קענסטו שוין ארויסזאגן מיט די מויל. נו, אלא מאי, פרעגט די גמרא ניין, אז דו ווילסט מדייק זיין הרהור לאו כדיבור דמי, איז למה מהרהר? כ'זאג פארוואס איז אז א בעל קרי דארף מהרהר זיין ביי קרישמע, ביסט דאך סייווי נישט יוצא, אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר זאגט אז וואס כדי שלא, ער נעמט עס אן הרהור איז נישט כדיבור דמי, אזוי ווי רב חיסדא, אונז פסק'ן מיר הרהור לאו כדיבור דמי, נאר פארוואס הייסט מען אים טראכטן פון קרישמע, פשוט, כדי שלא יהיה כל העולם עוסקין בו, די גאנצע עולם ליינט קרישמע יעצט, און והוא יושב ובטל, זיי א חלק. נו פרעגט די גמרא ניין ונגרוס בפרקא אחרינא? הייס אים טראכטן פון פרק איזהו מקומן, וואס עפעס אין קרישמע, פשט אז ניין קנאך אמר רב אדא בר אהבה בדבר שהציבור עוסקים בו. איך וויל דו זאלסט זיין א חלק א פארט פון די גאנצע עולם. סאו נאכאמאל, אונז פסק'ענען אזוי, קרישמע קען מען נישט יוצא זיין מיט טראכטן, א ברכה קען מען נישט יוצא זיין מיט טראכטן, נאר וואס דען א בעל קרי וויבאלד ער האט נישט קיין מקווה, נישט געגאנגען אין מקווה, און ער קען יעצט נישט זאגן קיין קרישמע, פשוט טראכט ווייל די גאנצע עולם איז יעצט עוסק מיט קרישמע. זאגט די הייליגע גמרא מען האלט אין די היינטיגע דף דף כ"א, פרעגט די גמרא והרי תפילה איך האב דאך דאווענען ווייל דדבר שהציבור עסוקים בו, יא לאמיר זאגן מ'האלט אינמיטן שמונה עשרה די גאנצע שול דאווענט שמונה עשרה און די הלכה איז ותנן היה עומד בתפילה א מענטש האלט אינמיטן שחרית ונזכר שהוא בעל קרי כאפט זיך אוי וויי רבונו של עולם כ'בין דאך נישט געגאנגען אין מקווה, אז כ'דארף גיין אין מקווה, כ'בין א בעל קרי, איז לא יפסיק, גיי נישט און האק אוועק אינמיטן שמונה עשרה, אלא יקצר. אתה חונן לאדם דעת, ברוך אתה השם חונן הדעת, השיבנו אבינו לתורתך, בר, קאט ארויס אינמיטן פון די ברכה, הייב אן די ברכה, ענדיג די ברכה, איז געדרינגען פון דא טעמא די גאנצע טעם, פארוואס. דו טארסט נישט מפסיק זיין ווייל דאתחיל האט דאך שוין אנגעפאנגען, וואלט ער ווען געהאלטן פאר שמונה עשרה און ער ווייסט אז ער איז א בעל קרי וואס וואלסטו ווען געזאגט? הייב נישט אן לא הא לא אתחיל לא יתחיל. איי די זעלבע קשיא קענסט דאך זאגן אז די גאנצע עולם איז עוסק אין דעם, זאלסט אים אויך הייסן עוסק זיין, זאגט די גמרא ניין שאני תפילה דלית בה מלכות שמים, די גאנצע זאך פון קרישמע, וויבאלד די גאנצע עולם איז מקבל עול מלכות שמים וויל איך אז דער בעל קרי זאל אויך יעצט עוסק זיין אין דעם. נו פרעגט די גמרא והרי ברכת המזון לאחריו דלית בה מלכות שמים און ביי בענטשן איז נישט קבלת עול מלכות שמים ותנן אונז האבן מיר געלערנט אין דער משנה על המוזן ווען א בעל קרי האט געגעסן א סעודה מברך לאחריו דארף ער טראכטן פון בענטשן ואינו מ ברך לפניו און ער דארף נישט טראכטן פון המוציא, זע איך אז וואס? אז מען הייסט אים טראכטן פון בענטשן, רבונו של עולם, רב חסדא זאגט דאך בפירוש אז טראכטן איז נישט, איז נישט כדיבור דמי, פארוואס הייסט אים דעמאלטס טראכטן? וואס האט ער פריער געזאגט דארט? שלא יהא ציבור עוסקים בו, איז דאך נאר ביי מלכות שמים, בענטשן, אלא עס פאלט אפ, א נייע קרישמע וברכת המזון דאורייתא, א דאורייתא, וועל איך זאגן אז דער בעל קרי זאל מהרהר זיין, אפילו עס איז נישט הרהור כדיבור דמי. כאטשיג טראכט ותפילה דרבנן האבן נישט מחייב געווען א בעל קרי מהרהר זיין, אונז פסק'ענען אז הרהור איז לאו כדיבור דמי. וואס? אה אה אה, צו מען דארף צו עזרא הסופר דאס וועט מען לאזן אויף די מארגענדיגע שיעור. אונז פסק'ענען אזוי די מארגענדיגע שיעור אז בעצם על פי הלכה קען מען ארויסקוועטשן אז מען מעג דאווענען מען מעג ליינען קרישמע מען מעג לערנען אבער על פי חסידות און על פי קבלה און על פי טהרה און על פי קדושה דארף א מענטש זען צו גיין אין מקווה ווען ער דארף עס האבן און אפילו ווען ער דארף עס נישט האבן, ווייל ווער קען דען זאגן ער דארף נישט קיין מקווה? יעדע מאל א מענטש טראכט נישט פון די אייבערשטער דארף ער שוין א מקווה, איז ווי מער מען קען גיין אין מקווה די ערשטע זאך צופרי איז זיך צוגעוויינען גיין אין מקווה, הייב נישט אן די טאג אן מקווה, לייג אלעס אין די זייט וועסט גיין אין מקווה? אוי דאס איז נישט קיין. גיי שפעטער מיטן טאג, זיך ווייקן מיט בחורים, ערשטע זאך איז ווי גאר איז די טאג, אזוי ווי איך קען זיך שטעלן זיך פון שטוב אן א העמד, ערשטע זאך איז נישט. איז לאמיר זען ווייטער, ווי באלד זעמער דא אריינגעפארן וואלווי צו ברכת המזון איז א דאורייתא, אמר רב יהודה מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה, ווי ווייסט מען טאקע אז מ'דארף בענטשן מן התורה, שנאמר ואכלת, וועסט עסן, ושבעת, וועסט זאט ווערן, וברכת, פשוט, מנין לברכת התורה לפניה מן התורה, האט מען געהאט געלערנט אויבן אז מ'שטייט אויף צופרי, לערנען און מתפשר מען דאך אויף אלעס, אויף משניות, אויף גמרא, אויף מדרש, דארף מען מאכן ברכת התורה, פון ווי ווייסט מען מען דארף מאכן א ברכה מן התורה? שנאמר, ווען משה רבינו האט אנגעפאנגען זאגן די שירה פאר די אידן האט ער געזאגט, כי שם השם אקרא, איך גיי בענטשן דעם אייבערשטן, און הבו גודל לאלקינו איר זאלט ענטפערן אמן, זאגט רש"י כשבא משה לפתוח בדברי שירה אמר להם לישראל אני אברך תחילה, ואתם ענו אחרי אמן, כי שם השם אקרא בברכה, אתם הבו גודל לאלקינו באמן, און דא לערן איך עס ארויס. און מען קען מאכן א קל וחומר אויף די אנדערע זייט. אמר רבי יוחנן, למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר, ס'הייסט מן התורה זעה איך נאר א פסוק, אז מען גייט לערנען דארף מאכן א ברכה. אז מען גייט עולה זיין דארף מאכן א ברכה, ווי ווייסט מען דארף מאכן א ברכה נאכדעם? איך לערן עס אויס פון א קל וחומר פון בענטשן. די זעלבע זאך ברכת המזון לפניה, ווי ווייסט איך מען דארף מאכן א מוציא, מן ברכת התורה מקל וחומר, הער צו, לייג צו קאפ. ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר, מה דאך עסן שאין טעון לפניו, שטייט נישט ארויסגעשריבן אין די תורה מען דארף מאכן א מוציא. יא? טעון לאחריו, זאגסט אז מ'דארף מאכן א ואכלת ושבעת וברכת, תורה וואס שטייט שטעונה לפניה, אז מ'דארף מאכן א ברכה פאראויס, איז דאך פשוט אז אינו דין שטעונה לאחריה, אז עסן, וואס די תורה זאגט אז מ'דארף מאכן נאכדעם א ברכה. פארדעם דארף מען נישט, נאכדעם דארף מען מאכן. אז פארדעם דארף מען נישט, זאגסט אז נאכדעם דארף מען מאכן. איז דאך זיכער אז ביי לערנען וואס פארדעם דארף מען שוין מאכן, איז דאך זיכער אז דאס איז אפגעענדיגט דאנק דעם אייבערשטען, און די זעלבע זאך פארקערט, ברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר, מה תורה שאין טעונה לאחריה, שטייט נישט ארויסגעשריבן בפירוש אין די תורה אז מען דארף מאכן ברכת התורה נאכדעם, זאגסט אז וואס, טעונה לפניה אז פאר דו גייסט לערנען דארפסטו גיין מאכן א ברכה, איז דאך מזון שהוא טעון לאחריו, אינו דין שיהא טעון לפניו, ס'איז צוויי סברות, פארשטייסט עס נישט? פארוואס די צווייטע נישט קל וחומר? ביידע האבן א צד א צד חשיבות. תורה האט א צד חשיבות, אז די תורה הייסט צו מאכן אנפאנג, פאר דו גייסט צו צו דעם, און מזון האט א חשיבות, אז די תורה הייסט אים גיין נאכדעם. סאו אויף ביידע קען איך זאגט די גמרא ניין דו קען ענדערש איך קען דיך אפפרעגן ביידע קל וחומרס קודם כל מה למזון שכן נהנה ווייסט פארוואס די תורה הייסט מאכן א ברכת המזון נאכן עסן ווייל דיין גוף האט הנאה געהאט די תורה האט די גוף נישט קיין הנאה און דאס דארף מען נישט מאכן קיין ברכה נאכדעם די זעלבע זאך אז דאס אנדערע קל וחומר מה דאך לתורה שכן חיי עולם הבא די תורה ברענגט דיך צו חיי עולם הבא יא, תורה געבט חיי עולם, וועגן דעם הייסט מען פאר דו גייסט צו צו דעם, דאנק דעם אייבערשטן, איז אבער אפשר און ועוד, נאך קען איך דיך אפפרעגן, אז עס איז נישט קיין חיוב צו מאכן המוציא מן התורה, ווייל אין אונזער משנה איז געשטאנען תנן על המזון מברך לאחריו, ואינו מברך לפניו, א בעל קרי טאר אפילו נישט טראכטן פון המוציא, ווייל המוציא איז א דרבנן, זע איך אז דער קל וחומר איז קיין קל וחומר, און אזוי איז טאקע. ברכת המזון איז א דאורייתא און המוציא איז א דרבנן, און די זעלבע זאך ברכת התורה איז א דאורייתא. לאמיר צוריקגיין צו א נייע דין אין קרישמע. זעמיר אריינגעפארן אין תפילה אביסל מענין לענין. אמר רב יהודה, א מענטש האט א ספק צו ער האט געליינט קרישמע צו נישט. ספק קרא קרישמע ספק לא קרא, אינו חוזר וקורא, דארף ער נישט נאכאמאל ליינען, ווייל עטס דארפטס געדענקען טייערע קינדער בחורים אינגעלייט, ספיקא דרבנן, יעדע מאל דו האסט א ספק וואס די גאנצע זאך איז א דרבנן, קרישמע איז א דרבנן, לקולא, ספק אמר אמת ויציב, האסט א ספק צו האסט געזאגט די גאנצע ברכה פון אמת ויציב, די גאנצע יציאת מצרים, ספק לא אמר. חוזר ואומר, אמת ויציב, ווייל אמת ויציב איז א דאורייתא, מען דערמאנט פון יציאת מצרים, וואס זאגסטו? וואס? איך ווייס נישט, דא זאגט די גמרא אזוי. פרעגט די גמרא מאי טעמא, ווייל קרישמע איז א דרבנן, און אמת ויציב איז א דאורייתא. פרעגט פרעגט שרול יענקל, מתיב ר' יוסף, ס'שטייט דאך בשכבך ובקומך, לכאורה דאס מיינסטו צו פרעגן? ער מיינט צו פרעגן וואס ר' יוסף פרעגט, ס'שטייט דאך בשכבך ובקומך, אמר ליה אביי, בשכבך ובקומך האט נישט מיט קרישמע, ההוא בדברי תורה כתיב, דאס איז בדברי תורה, אז צופרי דארף מען לערנען און ביינאכט דארף מען לערנען, דאס וואס שטייט, זאגט תוספות, והא דאמרינן לעיל בפרק קמא אונטן תוספות, שרול יענקל, דאס מיינסטו צו פרעגן די לעצטע שורה תוספות? ההוא בדברי תורה כתיב, מען האט געהאט אויף עמוד ביי, דף ב' עמוד א', תנא היכא קאי בשכבך ובקומך, דאס איז אסמכתא בעלמא הוא, דאס איז אסמכתא בעלמא, אבער די עצם זאך בשכבך ובקומך, דאס קען מען זאגן אז וואס? כ'הער נישט. דאס מאכט אויף אויף בשכבך ובקומך, אבער די עצם זאך אז מ'דארף לייענען קרישמע צופרי און ביינאכט, דאס איז א דרבנן, ממילא איז ספק דרבנן לקולא, מ'דארף אויסרעדן אז דאס וואס דו זאגסט אז אמת ויציב דארף מען איבערזאגן, דאס איז אויך נאר ווען דו האסט א ספק אויף קרישמע אויך, אויך נאר. אויך נאר אז דו האסט א ספק אויף קרישמע אויך. אז דו ביסט זיכער אז דו האסט געליינט קרישמע האסט דאך שוין געזאגט ביי ויאמר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, תנן, מ'האבן געלערנט אין די משנה, בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה. די קשיא, ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו, ואי סלקא דעתך אז דו זאגסט מיך אז אמת ויציב איז דאורייתא, זאל איך זאגן פארן בעל קרי, דו דארפסט אויך טראכטן פון אמת ויציב, דארפסט אויך טראכטן פון אמת ויציב, ווייל אמת ויציב איז דאורייתא, און מאי טעמא מברך, פארוואס טאקע זאג איך, פארוואס זאל איך זאגן אז די בעל קרי זאל גיין זאגן אמת ויציב, אי משום יציאת מצרים, אלס יציאת מצרים, הא אדכר ליה בקרישמע, ער האט דאך עס שוין געזאגט אין קרישמע. אז ער האט עס שוין געזאגט אין קרישמע, דארף ער עס נישט זאגן, ס'איז נאכאמאל שפעטער. ווען א מענטש האט א ספק צו ער האט געליינט קרישמע און האט א ספק צו ער האט געזאגט אמת ויציב, זאג איך אים אז וואס, ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איינער האלט מיט אדער איך לערן פאר פאר די קעמרע? העניך? פארוואס? ווייל ס'איז א ספק דאורייתא, דאס וואס שטייט אין די משנה אז א בעל קרי א איז נאר מהרהר קרישמע און ער איז נישט מהרהר לפניה ולאחריה, אז ס'איז דאורייתא, נישט קיין דאורייתא, האט שוין מהרהר געווען קרישמע דער בעל קרי. פרעגט די גמרא ונימא הא ולא לבעי הא, זאל איך זאגן אז ער זאל טראכטן פון אמת ויציב און נישט פון קרישמע, קרישמע עדיפא דאית בה תרתי. איז נאכאמאל, האמיר דא א שיטה רב יהודה האלט אז וואס מנחם? כ'גיי נישט ווייטער אויב איינער האלט מיט רבי יהודה האלט אז וואס? אויב איינער האט א ספק צו געליינט קרישמע דארף ער נישט נעמען אריין איז פאר כדרבנן מקל ער היינט א ספק האט אמת ויציב זעליג דארף ער איבער איבער זאגן די ברכה פאר וואס? רב לייזער קריג רב לוזער קריג דו רב לוזער אמר צו די קורא קרישמע צו די גלוי קורא חויז צו די קורא קרישמע ווייל ער האלט אז די רייז איז דאך א לחמר צו די געספאלן צו די גלוי געספאלן איינער חויז דער איז פאלן ווייל דאווענען איז א דרבנן. סא די נוסח התפילה איז א דרבנן. ר' יוחנן, אמר ר' יוחנן קריגט אויף ר' אלעזר אויך. ניין, אויב א מענטש האט א ספק צו ער האט געדאווענט צו נישט, דארף ער אויך איבערדאווענען אפילו ס'איז א דרבנן. פארוואס? הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. די ברסלב'ער לייענען דאס אונטער. נו וואס איז דען? ער האט שוין געדאווענט. הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. הלוואי זיי דאווענען נאכאמאל. דאווען נאכאמאל. זאגט רש"י, און די בה"ג פסק'נט, הלכה כרבי יוחנן, אז וואס? קען נישט? דווקא בספק. רבי יוחנן זאגט דאך עס איז פארפאסט. אויף אפילו א מענטש וויל איבער דאווענען. ספק. און והלכה כשמואל בוודאי התפלל. אמר רב יהודה אמר שמואל אמר שמואל זאגט היה עומד בתפילה א מענטש האלט אינמיטן דאווענען ער געבט זיך א כאפ רבונו של עולם כ'האב דאך שוין פריער געדאווענט. דאס איז א מענטש מיט א שוואכע קאפ ער איז אויסגעמישט טרוד אויף פרנסה און לויפט אריין דאווענען מעריב שוין געדאווענט צוויי שעה צוריק דארט שוין געדאווענט מנחה דארט וואס זעט ער דא אינמיטן סלח לנו היה עומד בתפילה ונזכר שהתפלל פוסק אפילו באמצע ברכה. ברכה לבטלה, סטאפ! אפילו אינמיטן ברכה סטאפסטו? סאו דאס איז רשי. מ'פסק'נט ווי רבי יוחנן, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו ווען א מענטש האט א ספק, און מ'פסק'נט ווי שמואל, אז מ'דארף איבערהאקן אינמיטן שמונה עשרה און מ'דאווענט נישט ווייטער. האלא? אויב מ'ווייסט זיכער, ואמר רב יהודה אמר שמואל.

אין א מיטלסטע ברכה, קומט אויס איינמאל דו האסט אריין געביסן אין די ברכה, מוזטו שוין אראפ שלינגען, מוזט ענדיגן די ברכה, אבל הכא אז דו כאפסט זיך אינמיטן א ברכה אז דו האסט שוין געדאווענט, וואס? סטאפ! הא צלי ליה, ער האט דאך שוין געדאווענט? במילא איז נישט קיין קשיא, און אברהם אלי' אזוי פסק'נט מען, אויב מען וועט מען פארט אריין שבת'דיגע דאווענען אין א וואכענדיגע ברכה, און מען כאפט זיך אינמיטן סלח לנו אבינו כי חטאנו, מוז מען גיין ווייטער מחל לנו מלכנו כי פשענו. אפשר דארף מען נישט קלאפן אז מענטשן זאלן נישט זען, אבער מען דארף ענדיגן די ברכה? ניין, ברוך אתה השם חונן הדעת, האט געענדיגט די ברכה פון וואס האסט אנגעפאנגען בטעות, אתה קדשת. זאגט די הייליגע גמרא ואמר רב יהודה אמר שמואל, התפלל א מענטש גייט אריין אין בית מדרש, און ער האט שוין בעצם געדאווענט, ונכנס לחדש בה דבר, ער איז אריינגעגאנגען נאכאמאל דאווענען, ער וויל צולייגן ביי שמונה עשרה נאך עפעס א ברכה. יחזור ויתפלל מעגסטו נאכאמאל דאווענען. דו האסט שוין געדאווענט מנחה היינט. דו זעסט נאכמיטאג נאך א מנין מנחה און דו טראכסט איך האב עפעס וואס צו בעטן דעם אייבערשטן ביי שמונה עשרה. מעגסטו גיין נאכאמאל דאווענען אבער ואם לאו אויב דו ווילסט פלעין איבערזאגן דעם זעלבן שמונה עשרה אל יחזור ויתפלל. נו, די גמרא לכאורה, שמואל זאגט צוויי די זעלבע זאך, ניין? וואס האט פריער שמואל געזאגט? אז א מענטש האט שוין געדאווענט ער דערמאנט זיך אינמיטן דארף ער סטאפן, און וואס זאגט דא שמואל נאכאמאל די זעלבע זאך, ואם לאו, אויב דו ווילסט פלעין איבער דאווענען קענסטו נישט איבער דאווענען, ס'איז לכאורה די זעלבע הלכה, אויב דו קענסט מחדש, אבער אויב נישט, אבער אויב נישט. איז דאך די זעלבע זאך, נאר וצריכא. שמואל דארף זאגן ביידע הלכות, וואס? כ'הער נישט. ער וויל נישט זאגן אין שמונה עשרה. וצריכא, ווייל דאי אשמעינן קמייתא, אויב וואלסטו נאר געהערט די הלכה פון שמואל אז אויב איינער כאפט זיך אינמיטן דאווענען סטאפ, וואלסטו געקענט מיינען הני מילי יחיד ויחיד. דו האסט קודם געדאווענט ביחידות, יעצט דאווענסטו נאכאמאל ביחידות. דער אדער או ציבור דארף ק א לכו ל מיט בית. אדער לאמיר זאגן האסט פריער געדאווענט בציבור און יעצט דאווענסטו בציבור, במילא זאג איך סטאפ, אבער אויב די ערשטע מאל האסטו געדאווענט ביחידות און די צווייטע מאל קומסטו יעצט אריין ביסט דו דזשאסט א מנין, וואלט איך געקענט זאגן יחיד לגבי ציבור כמאן דלא צלי דמי, א יחיד קעגן א ציבור. איז דאך נישט אזוי ווי א בכלל קיין אפשר וואלט יא שמואל געלאזט דאווענען אפילו אפילו אן קיין חידוש פארוואס כ'האב דא צוגעשריבן אין מיין גמרא איך דענק נישט ווער עס זאגט עס ווייל דאס אליינס אז דו דאווענסט מיט א ציבור דאס איז דאך אליינס א חידוש דאס איז די חידוש, קא משמע לן דארף שמואל צו זאגן ניין. דו ווילסט דאווענען מיט מנין דאס אליינס איז נישט שטארק איבער צו דאווענען נאכאמאל דו מוזט עפעס מאכן א חידוש. נו זאג נו זאג נאר דאס ואי אשמעינן הכא משום דלא אתחיל בה. איך וואלט געקענט זאגן ווייסט פארוואס שמואל זאגט אז א מענטש וויל נאכאמאל איבער דאווענען און האט נישט קיין חידוש זאל ער נישט איבער דאווענען ווייל דו האלטסט נאך פאר דעם דו האלטסט נישט מיט אבל התם אבער ווען דו האלטסט שוין אינמיטן דאתחיל בה אימא לא דארף גיין איבערהאקן אינמיטן שמונה עשרה. ס'איז די חידוש פון שמואל צריכא און אזוי פסק'נט מען אין שלחן ערוך נאכאמאל, אונז פסק'נען מיר ביי א ספק תפילה ווי ר' יוחנן דאווען איבער, אונז פסק'נען מיר ווי שמואל אז א מענטש האט שוין געדאווענט און ער דערמאנט זיך אינמיטן זאל ער פלעין אוועק וואקן אינמיטן א ברכה, און אויב א מענטש וויל מחדש זיין עפעס אויפן דאווענען צולייגן א תפילה ביי א ברכה קען ער נאכאמאל איבער דאווענען אבער די פוסקים זאגן אויף דעם אז דאס זאל מען נישט טון, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב הונא, הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין.

מעגסט צו דאווענען, ואם לאו, אל יתפלל, דארפסטו ווארטן ווילאנג די בעל תפילה קומט אן צו מודים, זאלסט קענען מיט זאגן מודים. ר' יהושע בן לוי קריגט ר' יהושע בן לוי אמר אם יכול להתחיל ולגמור מען דארף קוקן אויף קדושה, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, אויב וועסטו נאך קענען ענדיגן שמונה עשרה פאר מ'האלט ביי קדוש, דעמאלטס יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל, פארוואס ווייל דו גייסט פארפאסן קדושה. פרעגט גמרא במאי קמיפלגי וואס קריגט זיך רב הונא מיט ר' יהושע בן לוי מר סבר רב הונא האלט יחיד אומר קדושה א מענטש קען מיטזאגען א מענטש דאווענט שמונה עשרה קען ער זאגען קדושה אינמיטן זיין שטילע שמונה עשרה העלא העלא העלא האלטסט מיט? רב הונא האלט אז א מענטש האלט אין שטילע שמונה עשרה, האלט ביי סלח לנו, און ער הערט קדוש קדוש, מעג ער מיטזאגן, סאו וועגן דעם האלט רב הונא אז א מענטש קומט אריין אין א שול און מען האלט סוף שטילע שמונה עשרה און ער וויל וויסן צו ער גייט נאך קענען דאווענען און ענדיגן דארף ער זיך נאר רעכענען מיט מודים, ווייל קדושה בעצם קען ער סיי ווי סיי זאגן ביי שטילע שמונה עשרה, סאו מודים. דאס נישט ווילט ער מיר זאגן נאר מיט מודים, און מר סבר ר' יהושע בן לוי זאגט ניין, דו טארסט נישט מיטזאגן קדושה ווען דו האלטסט אינמיטן שטילע שמונה עשרה, ממילא ווען דו ווילסט זיך שטעלן שמונה עשרה, און דו זעסט אז די בעל תפילה גייט שוין באלד אנהייבן, מוזטו ווארטן ער זאל קודם זאגן קדושה, ואין היחיד אומר קדושה במילא, וכן אמר רב אדא בר אהבה, אז מען קען נישט זאגן קדושה נאר מיט א ציבור, אז וואס מנין שאין היחיד אומר קדושה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, פון די פסוק לערן איך ארויס כל דבר שבקדושה, יעדע זאך האט צו מיט קדושה, מען דארף זיך גייט דערמאנען און גייט הייליגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, לא יהא פחות מעשרה. מאי משמע, ווי ווייסט אז מען דארף האבן צען מענטשן? ותנא רבנא אחי איז דער בחי' ביי רבא, אפי' מען לערנט דארט געזאגט שוב בתוך תוך, כתיב אויך אז ער איז דארשט בתוך בני ישראל, כתיב וואס און ביי קורח שטייט ובדלי מתוכו וויידו אזוי, מיילען דארט איז ער געווען כאטשיג צען מענטשן אסור אויף קיין אסור. אבער דכולי עלמא מיהת מפסק לא פסיק, יעדער האלט אז וואס? אינמיטן שמונה עשרה איז דא עפעס א זאך וואס מ'טאר נישט מפסיק זיין, איינער האלט קדושה, איינער האלט מודים, אבער דאס איז זיכער, פרעגט די גמרא איבעיא להו מהו להפסיק צו יהא שמיה רבא, צו יהא שמיה רבא מברך, ליהא שמו הגדול מבורך, עס זאל יא הייסן אז מ'קען, כ'הער נישט, מפסיק זיין.

חוץ מיהא שמיה רבא מן יהא שמו הגדול מבורך שאפילו עוסק במעשה מרכבה אפילו ער האלט אינמיטן עוסק זיין לאמיר זאגן מעשה מרכבה ווי אונז פארשטיי מיר עס מיט אונזער קאפ אין די נביאות פון יחזקאל הנביא מראות אלקים האלט אינמיטן עוסק זיין אין קבלה איז ער פוסק ביי יהא שמיה רבא פסק'נט מען אבער ולית הלכתא כוותיה, מען פסק'נט נישט אזוי ווייל אינמיטן שמונה עשרה טאר מען נישט מפסיק זיין פאר קיין שום זאך, וויאזוי פסק'נט מען, כ'וועל אייך אויסזאגן אויסעווייניג דעם תוספות, אויב מען האלט אינמיטן שמונה עשרה און מען האלט ביי קדושה דארף מען זיך אפשטעלן, ביי געוויסע די הלכה. דאס דארף מען לערנען מיט קינדער, פלעין הלכות תפילה, זאלן וויסן דעילי הלכות, טאגליכע הלכות, האלט אין סלח לנו אבינו כי חטאנו און דער בעל תפילה האלט קדושה, שטיין מיט צוגעמאכטע אויגן מיט א צוגעמאכטע מויל און אויסהערן. אלץ שומע כעונה, און א הפסק איז עס נישט. כ'הער נישט. אויב מען דאווענט צוזאמען הייסט דאס כאילו אזוי ווי ונקדשתי בתוך בני ישראל. דעמאלטס מעג מען מיט זאגן קדושה, מודים זאגט תוספות, רבינו תם האט זיך געפירט אז אפילו ער האט געהאלטן נישט פון ווי מ'טאר נישט מיט זאגן אינמיטן שמונה עשרה, ער האט געהאלטן אינמיטן א ברכה האט ער זיך מיט געביקט כדי עס זאל נישט אויסקוקן ווי די גאנצע עולם ביקט זיך אראפ און ער בלייבט שטיין אז ער איז כופר ער לייקנט אין דעם, אבער דאס מעג מען נאר טון אינמיטן א ברכה, סוף פון א ברכה זעט אויס ווי די לייגסט צו. אז איך ביק מיט, די בעסטע זאך איז אז מען פעניעט נישט, מען דאווענט צוזאמען מיט מנין, דא מענטשן זענען גוט צוריקט, גוט צוריקט, ווען מען הייבט אן זאגן קרבנות דעמאלטס ביסטו מעביר סדרה, גוט צוריקט, דא דא וואקט מען אין בית מדרש, גוט צוריקט, קען זיין אז איך דארף גיי נישט העלפן, תשובה טון, יעצט זאגט ער דאס, יעצט ווען מען ליינט גייט ער אין מקווה, גוט צוריקט, וואס טראכסטו, וואס וועלן דיינע קינדער טון, אז דו גייסט יעדע שבת ביי קריאת התורה אין מקווה, פארוואס? קענסט קענסט שוין גיין נאכן דאווענען וואס און ווען מען ווען מען ווען מען זאגט פסוקי דזמרה דעמאלטס קוקט ער אריין א חסידישע ספר און ווען מען ווען מען שטעלט זיך שמונה עשרה הערט מען שרייען אינדרויסן נשמת דאווען מיט די עולם קומט שוין שמונה עשרה שטעל דיך אויף דאווען דאווען

רעד נישט מיט דיין תפילין, זיי נישט שטארק געקוקט, די ווילסט זען וויאזוי זעט אויס. קומען אריין בית מדרש שפעט, וואס איך, איך האב עפעס מיט דיר, מיינסט איך וויל דיך אנשרייען? וואס האב איך געשריגן אויף דיר זאלסט אראפגיין פון טיש, זיצסט אויפן טיש ווי א פרא א גימל. ווייל באלד, איך וויל אנטראגן א שידוך פאר אים, יענער קומט אריין, ער זעט דיך ליגן אויפן טיש, וואס טראכסטו?

ניין, די משנה גייט א שיטה וואס תנא קמא האלט א בעל קרי טאר נישט לערנען, אזוי ווי עזרא הסופר, ער דארף גיין אין מקווה, אויב איז א דאורייתא מעג ער טראכטן, דארף ער טראכטן. רבי יהודה אומר, בעל קרי מברך לפניהם ולאחריהם. סאו קומט אויס למימרא אז מ'וועט זאגן רבי יהודה האלט א בעל קרי מותר בדברי תורה, רבי יהודה איז נישט גורס די גאנצע זאך פון בעל קרי פון מקווה, והאמר רבי יהושע בן לוי רבי יהושע בן לוי זאגט מנין לבעל קרי שאסור בדברי תורה ווי ווייס איך א בעל קרי טאר נישט לערנען שנאמר שטייט בתורה והודעתם לבניך ולבני בניך, ס'דא א מצוה א טאטע מוז לערנען מיט קינדער א טאטע מוז לערנען מיט אייניקלעך. וסמיך ליה די נעקסטע פסוק שטייט יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב איז פון דעם לערן איך ארויס מה להלן און פונקט ווי די צווייטע פסוק רעדט זיך פון בארג סיני איז בעלי קריין אסורין א בעל קרי האט נישט געטארט זיך אנטיילנעמען ביים מתן תורה די אלע וואס האבן נישט געוואלט גיין אין מקווה ביי מתן תורה, האבן נישט געקענט זיין ביי מתן תורה, מ'האט געמוזט גיין אין מקווה, מ'האט געמוזט זיין אפגעשיידט, אף כאן בעלי קריין אסורין, וויאזוי קען זיין אז רבי יהודה האלט אז א בעל קרי מעג לערנען תורה, וכי תימא מ'וועט זאגן רבי יהודה לא דריש סמוכים, רבי יהודה האלט נישט סמוכים, די גאנצע זאך אז מ'דרש'נט א פסוק ליגט לעבן א פסוק, קומט היינט ארויס דער אבא וואו מיר האט עס אפילו מאן דלא דאר איז מיך דאך אלע טויער אפילו דער קליינער איז קאנט מיך אין קאלא טויער ווען מיש מיט טויער דאר איז אין סייפער די ווארין דאר פון יעדער סמיך ווייל רבי דלא דאר איז מיך דאך אלע טויער קילע איבער די מיש מיט טויער דאר איז דו ביז עס מאן דער זייער שיין רבי דא האלט מען איז דאר איז קאנט מיך אין באבוס אַ מויש דער בייניק גערעדט מיט דער פּסיקער אין געגנוואַרט פון דער היילישן גייסט, יא? און אַ באָבוס איז נישט אַ טויער, עס איז געפּאַסט אַנדערש. משנה תורה דער חזרה אז מויש דער מיינער געפאקט די סייפער די וואר אין עקסטער די ניצוס אויף א אנדערע אויף און געבויט אנדערש איז דאס זיכער אז האט א מיינונג אז ער קומט עפעס יעדע פוס ער קומט זאגן אויף צווייטן פוס א קופון אין חקאש ער גייט ער קודם ברענג פארן גייט אין פאר א טערטור ווידער ווי זעך אז דער ווידער האלט אין קאלאטויער נישט מיכן אין בכל התורה כולה מנלן דלא דריש, דתניא, בן עזאי אומר, נאמר מכשפה לא תחיה, די אייבערשטער זאגט א כישוף מאכערטע, נישט דווקא א טע, אפילו א כישוף מאכער, נאר געווענליך די כישוף קומט פון פרויען, זאגט מען מכשפה, אבער דאס איז דאך א מכשף, מכשפה לא תחיה א כישוף מאכערטע, דארף מען הרג'נען, שטייט אבער נישט מיט וואס. ונאמר לעבן דעם שטייט כל שוכב עם בהמה, איינער ליגט מיט א בהמה, טוט א עבירה מיט א בהמה, מות יומת, דארף מען אים הרג'נען, און דארט לערן איך ארויס אז ס'מיינט סקילה, סמכו ענין לו, דער אייבערשטער האט געשריבן די תורה די צוויי פסוקים איינס לעבן צווייטן, לומר, מה שוכב עם בהמה, א מענטש ליגט מיט א בהמה, טוט א עבירה מיט א בהמה בסקילה, דארף מען אים פארשטיינערען, אף מכשפה נמי בסקילה, טוט א עבירה מיט א בהמה. איז אף מכשפה נמי בסקילה. די זעלבע זאַך רעבעס אַ ק אַ כּישוף מאַכער דאַרף דאָך אױך פֿאַרשטײנערן. אמר לו רבי יהודה װאָס וכי מפני שסמכו ענין לו נוצי לזה לסקילה, װי באַלד אַ פּסוק שטײט נעבן דעם צװײטן פּסוק זאָל איך גײן זאָגן אַז אַ מכשפה דאַרף מען הרגענען מיט די האַרבסטע מיט די האַרבסטע מיתה? נײן! דאס אליינס וואלט מיך נישט געמאכט מאכן סקילה, רבי יהודה האלט נישט קיין סמוכין, אלא איך האב א אנדערע מקור, אוב וידעוני בכלל כל המכשפים היו, אויך א חלק פון כישוף, אוב ער רעדט ער נעמט א ביין פון א טויטע מענטש, ער לייגט עס אונטער די ארעם, און ער הייבט אן שמועסן מיט די טויטע מענטש, אלע סארטן. כישוף, דארט שטייט דאך יא, פארוואס דארף די תורה עקסטער שרייבן אוב וידעוני, דארף מען פארשטיינערען, להקיש להם, אז צו זאגן אז אלע כישוף מאכער דארף מען פארשטיינערען, ולומר לך מה אוב וידעוני בסקילה, אף מכשפה בסקילה, קודם זעה איך אז דער רבי יהודה האלט נישט קיין סמוכין בכל התורה כולה, און במשנה תורה מנלן דדריש ווי ווייס איך אז ספר דברים דרש'נט ער יא, ווייל דתנן רבי אליעזר אומר, א מענטש טאר נישט חתונה מיט זיין טאטע'ס ווייב. נישט מיט מיין מאמע, אוודאי טאר איך נישט חתונה מיט א מאמע. לאמיר זאגן מיין טאטע האט נאך א ווייב, יא, מעג האבן אפאר ווייבער, און ער האט זיך גע'גט פון איר. אדער לאמיר זאגן מיין טאטע איז געשטארבן. א אשת אביו, אדער א אשת בנו, א שניר. מיין געוועזענע שניר, מיין זון האט זיך גע'גט, טאר נישט חתונה האבן מיט א אשת אב מיט א, און דער בער דער עולם איז, נושא אדם אבער אנוסת אביו ומפותת אביו, א פרוי וואס מיין טאטע האט איר באצווינגען צו וואוינען מיט איר, אדער איבערגערעדט, אנוסת בנו ומפותת בנו, אז מיין זון האט באצווינגען א פרוי, דאס מעג ער יא חתונה האבן, רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו, ואמר רב גידל אמר רב מאי טעמא דרבי יהודה, ווי לערנט ארויס רבי יהודה דכתיב, לא יקח איש את אשת אביו? א מענטש טאר נישט חתונה האבן מיט די פרוי פון זיין טאטע, ולא יגלה כנף אביו, טאר נישט חתונה האבן מיט א קלייד פון די טאטע, וועמס קלייד? כנף שראה אביו לא יגלה, זע איך פון דא אז מען טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי וואס די טאטע האט מיט איר געוואוינט, און ווער זאגט דיר אז מען רעדט זיך פון אנוסה, וממאי דבאנוסת אביו כתיב, וויבאלד ס'שטייט דא סמיך ליה, לעבן דעם שטייט די גאנצע פרשה פון. פון ונתן האיש השוכב עמה ס'שטייט נעבן די גאנצע פרשה פון מאנס זיין זעה איך אז רבי יהודה האלט אז אין משנה תורה סמוכים וועט ווען ניין ווייל די ערשטע פסוק קומט קלאר פאר א אשה נישט פאר א מפותה על כל פנים וואס זע איך פון דא אז רבי יהודה האלט יא סמוכים, ווערט דאך שווער פארוואס זאגסטו נישט אז מען לערנט ארויס אז והודעתם לבניך ולבני בניך ווען דו לערנסט תורה דארף עס זיין אזוי ווי ביי בארג סיני יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב, פארוואס זאגט רבי יהודה בעל קרי מברך לפניהם ולאחריהם? האמיר גערעדט דערפון אין במשנה תורה דריש ער דרש'נט טאקע סמוכין אבער ער ניצט שוין די סמוכין פאר א אנדערע דרש והני סמוכין מבעי ליה לאידך דרבי יהושע בן לוי נעם ארויס די געלע מארקער דאמר רבי יהושע בן לוי כל המלמד לבנו תורה ווער ס'לערנט מיט זיין זון תורה און אין מסכת קידושין שטייט כל המלמד לבן בנו תורה ווער ס'לערנט מיט אן אייניקל תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר חורב אזוי ווי דו שטייסט יעצט ביים בארג סיני און דו נעמסט יעצט די תורה פונעם אייבערשטען, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך, בחורב, דאס האמיר געהאט אין ירושלמי, געדענקסט מסכת שבת? אממ, תביא לי ירושלמי מסכת שבת, בבקשה. ירושלמי, ירושלמי שבת, מסכת שבת. שבת, שבת. וואס האט מען געהאט ווען מען געדענקט די מסכת שבת? אז נו געבט זיך א ריר תתחיל לזוז נו מה זה ככה בואי נשמע נו נו נו נו נו

הער די מעשה, נו, רבונו של עולם. דא האסט עס. שטעכט די שבת די שאל מי דא וואו מיר ביי א טייל די גמור אז אז יהושע בן לוי פלעגט יעדע פרייטאג גיין לערנען מיט זיינע אייניקל. אונזער רבי יהושע בן לוי ז"ל פלעגט גיין לערנען מיט זיינע אייניקל פארהערן די פרשה זעט אויס. איינמאל האט ער פארגעסן און ער איז געגאנגען אין מקווה. און ער האט זיך שוין געהאלטן אינמיטן אויסטון, איז אנגעקומען די אייניקל זאגן, אזוי זיידי איז נאך נאכנישט געקומען איך האב געווארט אין בית מדרש אויבן האט ער זיך צוריק אנגעטוהן איז ער ארויפגעגאנגען פרעגט אים די גבאי פרעגט אים רבי חייא בר אבא ס'שטייט אם התחילו אין מפסיקין שטייט ער שוין דארט אין מסכת שבת אויב מען האט שוין אנגעפאנגען עסן פאר מנחה קען מען שוין וואס גייסטו ארויף זאגט ער אים וואס איז דיר אזוי גרינג אז דער פסוק וואס שטייט יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב אז א מענטש לערנט מיט א קינד און מיט אן אייניקל איז אזוי ווי שטייט אין דער בארג סיני צו מיר גארנישט איך גיי צוריק ארויף לערנען תורה א מורא'דיגע זאך אז מען לערנט מיט א קינד און מען לערנט מיט אן אייניקל. דאס איז די פשט פארוואס רבי יודא לערנט די סמיכה פאר א אנדערע זאך. גייט די גמרא פרעגן א אנדערע קשיא אויף רבי יודא, תנן התם, געלערנט שפעטער, דא דארף מען אביסעלע צולייגן קאפ. הערטס הערטס קוקטס מיך אן איין מינוט. קוקטס מיך אן איין מינוט. אז א מענטש, ס'איז דא א זב, מ'האט געלערנט אין מסכת נדה, ס'איז דא א זב און ס'איז דא א בעל קרי. א בעל קרי דאס איז נישט קיין מחלה. א בעל קרי איז נישט קיין, א זב איז א קראנקע מענטש און קומט אים ארויס שכבת זרע קראנקערהייט אויב האט ער געזען איין ראיה איז ער נאכנישט קיין זב אויב זעט ער צוויי ראיות זאג איך אז וואס דארף ער שוין קען ער נישט גיין פלעין אין מקווה ער דארף האבן זיבן טעג און נאכדעם גיין אין מקווה זעלבע זאך א א פרוי וואס זעט דם זי איז א נדה, קען נישט פלעין גיין אין מקווה, זי דארף ציילן זיבן טעג. נאר וואס טוט זיך א זב וואס ער דארף ווארטן יעצט זיבן טעג צו גיין אין מקווה, און אינמיטן די זיבן טעג שראה קרי, ער האט געזען קרי. וואס וואלסטו געזאגט אויף אים? ער מעג ליינען קרישמע? אדער ער דארף גיין אין מקווה? כ'וועל דיר מסביר זיין ביידע צדדים. כ'קען זאגן. אז ער דארף נישט גיין אין מקווה, ווייל אפילו ער וועט גיין אין מקווה נעמט ער אראפ פון זיך נאר איין טומאה, טומאת קרי, ער בלייבט דאך טמא מיט די גרויסע טומאה, מיט די גרויסע טומאה פון זיבן טעג. סאו אפשר דא גייט נישט אן די א בעל קרי טאר נישט לערנען קען נישט? א זב מעג ליינען קרישמע? א זב שראה קרי. א זב שראה קרי. אדער זאג איך ניין קוק הער, גיי מקווה נעם אראפ די קרי פון דיך, און נאך זיבן טעג וועסט דיך פארענען מיט דיין זב, איז די הלכה אזוי א זב שראה קרי, אדער די זעלבע זאך א פרוי וואס איז א נידה, זי איז א נידה, און נאכדעם האט זי פולט געווען שכבת זרע, האט זי געווען א משמשת, נאכדעם איז זי געגאנגען אין מקווה, יעצט איז זי א זויבערע פרוי, זי איז געווארן יעצט א נדה, זי האט געזען דם, זי הייבט אן ציילן זיבן נקיים, און זי שפייט אויס, זי איז נישט זיבן נקיים, זי ציילט, א נדה דארף נישט קיין נקיים, זי הייבט אן ציילן זיבן טעג, און זי שפייט יעצט אויס זרע, האט זי אויך די הלכה, אזוי ווי א בעל קרי, זי טאר נישט לערנען, זי טאר נישט ליינען קיין קריאת שמע, אבער בעצם האט מען זיך געהייסן אוועקגיין פון די פרויען, דריי טעג פאר וועגן מען זאל נישט זיין קיין פולטת, ביז דריי טעג קען מען פולט זיין, סאו וואס איז די הלכה מיט די פרוי וואס איז א נידה און יעצט איז זי פולט געווען שכבת זרע, וואס קוקסטו איר אן? כ'קען זאגן זי ווערט סייווי נישט טהור, זי דארף ווארטן זיבן טעג, אדער וואס הייסט? איך מיין מיין פראבלעם איז נישט די נידה חלק, זאל זי גיין אין מקווה אויף די פולטת שכבת זרע, אדער נאך א פארקערטע מעשה, אדער א משמשת, ניין ניין א פרוי זי האט משמש געווען זי איז יעצט א בעל קרי'טע און וראתה דם און נאך דעם ווערט זי א נדה כאטש קודם איז אנגעקומען די גרינגערע טומאה און אויף דעם איז געווען די גרעסערע טומאה אלע האלט דער תנא קמא צריכין טבילה דו קענסט נישט גיין לערנען ס'גייט מיך נישט אן דו האסט נאך א טומאה אויף דיר און וואס וואלט איך געטון אויב דו האסט א טומאת מת אויף דיך מושי זיצט אריין גייט דארט מסדר זיין. שקויעך. ורבי יהודה פוטר. ני, לאמיר דא אביסל אריינקוקן. עד כאן לכאו', לכאו' א סתירה מיט אונזער משנה. עד כאן לא פטר רבי יהודה ווייסט וואס רבי יהודה האלט אז מען דארף נישט גיין אין מקווה, לכאו' אלא בזב שראה קרי, וויבאלד ער איז א זב ממילא, ער איז שוין טמא מעיקרא, און יעצט האט ער געזען קרי, דמעיקרא לאו בר טבילה, ווען א זב גייט אין מקווה ווערט ער טהור?

דמעיקרא לאו בר טבילה הוא לכאורה פון אנפאנג איז ער נישט קיין בר טבילה ממילא וועגן דעם זאגן די חכמים דו דארפסט נישט גיין אין מקווה אבל בעל קרי גרידא מחייב איז דאס א סתירה מנחם צו אונזער משנה ווייל דא איז משמע אז רבי יהודה זאגט בעל קרי מברך לפניו ולאחריו ס'גייט מיך נישט אן וכי תימא סאו מען וועלן זאגן אז וואס? אין אמת'ן הוא הדין אזוי ווי מנחם טענה'ט אז אפילו בעל קרי גרידא נמי פטר רבי יהודה רבי יהודה האלט נישט ס'איז קיין חסרון אפילו א בעל קרי אליינס דארף אויך נישט האבן קיין מקווה איי וואס קריגט ער זיך דא אויף אזא פאל והאי דקא מפלגי פארוואס רבי יהודה קריגט זיך אויף אזא פאל בזב שראה קרי להודיעך כחן דרבנן די משנה פשוט פאר די רבנן אפילו די רבנים וואס זיי האלטן סתם אזוי א בעל קרי דארף גיין אין מקווה, אבער אויב דער בעל קרי איז סיי ווי א זב, איז סיי ווי א, אויב דער בעל דער בעל קרי איז סיי ווי א נדה, גייט מיך נישט אן, ניין קומען די רבנים זאגן ניין ס'גייט מיך יא אן דארף גיין אין מקווה. זאגט שוין רבי יהודה פוטר אבער באמת די גאנצע משנה איז נאר די שיטה, די חידוש איז, שטימט נישט ווייל אימא סיפא, וואס איז טאקע אין די משנה? המשמשת אויב ביסט קודם א בעל קרי.

ניין. קוק אריין, למאן קתני לה. אילימא לרבנן? שטייטעלעך. וואס איז מיט דיר? אילימא לרבנן? אז דער חידוש איז וואס? אויף די רבנן? כ'זאג פשיטא, דער דריטער פאל אין די משנה דארפסטו מיר נישט זאגן. ווייל השתא מה דאך מה זב. וואס קודם איז ער שוין סיי ווי סיי שוין א מענטש וואס ער איז שוין טמא מיט א טומאה חמורה, שראה קרי. דמעיקרא פון אנפאנג ווען ער זעהט קרי לאו בר טבילה, ווען דער קרי קומט ארויס פון אים, איז ביי אים נישט שייך קיין טבילה, ווייל ער איז סיי ווי. מיט דעם אלעם וואס זאגסטו מחייבי רבנן, אז עזרא הסופר האט מתקן געווען, די רבנן זאגן דו דארפסט גיין אין מקווה צו לערנען, איז א משמשת ווען דו ביסט לכתחילה ווען זי זעהט ווען זי איז א משמשת ווען א פרוי איז משמשת ווערט זי טמא פשוט פון די קרי יא פון די זרע און נאכדעם וראתה דם דמעיקרא בת טבילה לא כל שכן סאו דאס קען נישט זיין פאר די חכמים האסטו געשריבן די ליין אלא לאו לכאורה האסטו געשריבן די ליין פאר רבי יהודה היא אז די חידוש איז אז ער איז אזוי מיקל און פיל רבי יהודה אז אפילו א פרוי וואס איז א בעל קרי'טע און יעצט טאר זי נישט ארויס זאגן קריאת שמע פון איר מויל און פופ איר וסת איז איר אנגעקומען זי איז געווארן א נידה. זאגט רבי יהודה נאר דו קענסט ליינען קריאת שמע סאנגס אין שטאט יאך איז איז עס דעמאלט א דווקא דא פטר'ט רבי יהודה ודווקא קתני לה משמשת וראתה נידה אינה צריכה טבילה דווקא אויף דאס אבל בעל קרי גרידא מחייב וואס? דאס מיינט אז פירע איך ווייס נישט, עפעס שטימט די צוויי משנה'ס שטימען נישט. ווייל ווען רבי יהודה זאגט המשמשת וראתה נידה איז פטור, איז געדרינגען דווקא אויף אזא פאל. זאגט די גמרא לא תימא, גערעכט, לא תימא דאס וואס ער זאגט מברך מיינט נישט מברך אלא מהרהר. רבי יודא האלט אויך ווי די תנא קמא אז א בעל קרי סתם א בעל קרי טאר נישט לערנען תורה ביז ער גייט אין מקווה. און ביידע האלטן אז הרהור לאו כדיבור דמי, מען קריגט זיך נאר ארום, ביי א בעל קרי, די תנא קמא האלט א בעל קרי איז מחויב מהרהר צו זיין מיט זאכן וואס זענען מן התורה אפילו עס איז נישט כדיבור, אבער. וויבאלד ס'איז א דאורייתא זאגן די דרבנן, און רבי יודא האלט אפילו ברכות וואס זענען דרבנן, זיי אויכעט מהרהר. אפילו דא איז אינמיטן א ענין, אבער איך גיי מיך דא מוזן אפשטעלן, און מארגן וועלן מיר גיין צוריק מיט קשיות אויף שיטת רבי יודא, אבער וואס אונז נעמען ארויס פון די היינטיגע שיעור, אז א טאטע זעצט זיך אוועק לערנען מיט זיין קינד תורה,

עס איז נישט געוואלט געבן די שיעור אז די מנהל האט שוין פארגלעטן און דאס איז עס מיין איך פאר איינעם עס איז זייער געשמאק איך ווארט ווייל אויפן טעלעפאון פילסט זיך בכלל נישט אז מען רעדט צו דיר סאו אויפן טעלעפאון הערסטו מיר שניידן שטיקער פון די מלמדים דא און איך זאג עס נאכאמאל פאר אים איך וויל דיך נישט אויסרימען אז דו ביסט א גוטע מלמד ביסט א גרויסע תלמיד חכם ווייל נישט אויף דעם האב איך דיך אויפגענומען מלמד דער מנהל קומט אריין פארהערן, ברוך השם דער מלמד קען זייער גוט די פרשה. ברוך השם דער מלמד קען די גמרא ישר והפוך. נישט אויף דעם ביסטו מלמד, כ'וויל זען צו דער שוואכסטער יונגל קען די חומש. צו דער שוואכסטער יונגל קען די גמרא. איך קען ענדיגן די גאנצע סדרה. שוין, ענדיגן די גאנצע סדרה.

כ'האב קיין קטן. האט מיר אזוי אראפגעלייגט אבער ווען ווען דער יונגעלע קומט אהיים פון חדר און טאטי מיין רבי האט מיך אויסגעלערנט א אלף א אלף איז אזוי מיט איין הענט נעמט ער פון די אייבערשטער מיט איין הענט געבט ער פאר אנדערע אוי, דאס איז א גוטע מלמד, וויאזוי טאקע קען ער אריינלייגן אין מיין קינד אלף? איך מיטש מיך שוין מיט אים, איך טשיפ אים איך פאטש אים אלף. דער מלמד האט מיט לעגאוס, מיט קליקס, איז ער געזיצן אויף די פלאר און געמאכט א שיינע אלף. קוק נישט, קוק נישט אריין דא אז ער זיצט אויף די פלאר. קוק אויף די יונגל צו זען צו ער האט א גוטע מלמד. ווען דער מנהל גייט אריין פארהערן סוף וואך, וועם פארהערט ער? די קינדער מיינען אז ער פארהערט זיי, אפי' דער מלמד קען די גמרא שקויעך. ברוך השם, דער מלמד איז א מציון. איך וויל זען צו דער קינד קען נאכזאגן א פסוק חומש. איך וויל זען צו דער קינד קען נאכזאגן א שטיקעלע גמרא. ער קען נישט שוין. זאג עס איבער נאכאמאל. ער קען נישט שוין. זאג עס איבער נאכאמאל. זיי קענען עס שוין, זאג עס איבער נאכאמאל. און איך האב געפרעגט פאר מלמד, געדענקסט ווען דו ביסט א חתן געווארן? קענסט זיך דערמאנען וויפיל מאל כ'האב דיר געזאגט מזל טוב? אזוי, אזוי. אבער איך שילד, צען טויזנט מאל זיכער מזל טוב, נאך מזל טוב, אין מזל טוב, אין... אבער געדענקסט עס, יא, יעצט געדענק איך מזל טוב? געדענקסט כ'האב דיר געזאגט מזל טוב? כ'האב געזאגט מזל טוב, כ'האב נישט געזאגט מזל טוב.

אז ר' פרידא האט געזאגט א גמרא פֿיר הונדערט מאל, כ'ווייס נישט א גמרא צו א משנה צו א חידוש, און נאכדעם האט זיך דער תלמיד עפעס דערשראקן אז דער רבי גייט אים איבערלאזן, ער האט פארגעסן. איז ער איבערגעגאנגען נאכאמאל פֿיר הונדערט מאל.

ברוך השם, אביסל איז עס געגאנגען, נישט קיין סאך, אביסל זיך אויס, אז מ'גיי נאך אביסל.